דאס איז געווען מיין ערשטע אטאקע קעגן אסימילאציע. ווייס איך, מען זאגט, מען רעדט היינט וועגן דעם, אביסל וועגן דעם אז אין לידער האבן פובליציסטיק, צופיל פובליציסטיק אדער צופיל פאעטיק, אבער ס'איז א, ס'איז דא א גרויסער אמת דערינען. פארשטייט זיך אז דעמאלט אויך זענען מיר, זענען מיר דאך געווען פובליציסטן וואס האבן נישט געהאט קיין עמוד, מיר האבן נישט געהאט קיין ערגעץ וואו צו רעדן און וואו צו שרייבן. און דאס איז געווען דער ערשטע, דער ערשטע קלאפ וואס איך האב געקראגן ווען מיר האבן זיך צוריק פארבינדן מיט די קרובים אין דער היים, און עס איז געקומען דער מארגענטוי איז געשיקט געווארן פון די אמעריקאנער רעגירונג צו געבן א קוק וואס איז געווארן פון די דעמאלטיגע רעשטלעך נאך דער ערשטע וועלט מלחמה, און ער האט צוריק געבראכט א באריכט וואס איז קריטיקירט געווארן אין דער גאנצער אידישער פרעסע. נו, איר פארשטייט דאך, איר פארשטייט דאך אז דעמאלט אין די אידישע פרעסע האט מען געהאלטן אין איין שרייען וועגן דעם. דאס איז געווען דער געשריי פון א יונגן פאעט, און דער געשריי אויכעט וואס האט צוטון מיט אסימילאציע, מיט אפפרעמדונג. איך האב דערזען דעם, דעם, די, נישט נאר דעם, דעם אפגעפרעמדטן, נאר דעם אידעאלאגישן אפפרעמדער. איך האב אים געזען פנים אל פנים, אין אמעריקע. איך האב נישט דערווארט צו זען אין אמעריקע. א, אמבאסאדארע, פרעמדער אייגענער מיינער, וואס זיצט אונטער דעם טייטלבוים פון וואוילזיין, און האסט באמזוזה'ט דיינע טירן פאר א מאנעדיגן שאטן. זע, מיט מיין גאנצן פלייש און בלוט, און אויך פארריגלט טיר און טויער מיט א אידישן אקצענט, שריי איך אויס צו דיר, א, אמבאסאדארע, עס האט דער בראך פון דיינע קרובים דיין פעטס-פאנצער ניט בארירט. אין דעם אנגעזיכט פון א קבר האסטו דערזען דאס היטל פון דיין זיידן, האסט געגלעט דיין בערדל, און גע'עצה'ט צו קויפן א היטל מיט לייטן גלייך. ברייט האסטו געעפנט דיין טייסטער און אפאר אייגענע גראשנס געגעבן. וואס וועסטו זאגן מיר? אז איך וויל ניט נאר מיין היטל בייטן, איך וויל אז דו זאלסט מיין טויף-פאטער זיין. ווייל פארוואר, אויף א אידיש פעלד וויל איך מיט דיר ניט ליגן. נאר צוזאמען מיט נייע ברידער וויל איך פאטשן מיט די הענט און אפלאדירן דיר אין גוי'שן טעאטער,

דאס רעדט א' טאבאטשניק, די שטים וואס איר וועט הערן איז פון דעם דיכטער יעקב גלאטשטיין, ער וועט ליינען זיינע לידער פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע די שטים פון אידישן פאעט, זייט אזוי גוט גלאטשטיין. כ'וועל ליינען דריי לידער פון מיין ערשט בוך וואס איז ערשינען אין נײַנצן איין און צוואַנציק. דאס ערשטע ליד הייסט כ'בין א שוואכער מענטש, און ס'ליד דארף האבן א קליינעם אריינפיר. אמת ס'איז אפשר נישט גוט פאר לידער ווען זיי דארפן האבן אן אריינפיר כדי זיי אויפצוקלערן, אבער דאס ליד מוז מען אביסל אויפקלערן. ס'ליד איז געשריבן גלייך נאכדעם ווי פוילן איז געווארן א באפרייט פוילן, און פוילן האט גלייך אנגעהויבן פייערן איר באפרייאונג מיט עקסצעסן ווי מ'האט זיי דעמאלט גערופן אויף אידן. כ'בין א שוואכע מענטש. כ'בין א שוואכער מענטש, א קלאג אויף מיר. כ'האב דעם שונא דאך אין מיין אייגן הויז. זי צינד דעם גאז אן, רייניגט די שטיגן מיט קעראסין אלע וואך, זאגט דזשען דאברי אונטערטעניג צו מיר אלע אינדערפרי. אפטמאל האב איך געזאגט צו זיך, ס'ליגט דיין שונא אונטערטעניג ביי דיין אייגענע שוועל, און לעקט די שיך דיר מיט א פאלשקייט פון א קאץ. פאר א נופל'ע, פאר אן אלטן איד, פאר א פרוי משוגע פון צער, האט גאט זערא א לייבליכע שוועסטער דיר אין די הענט געגעבן. האט זי אבער בלאס-געלע קינדערלעך מיט קרומע פיסלעך, און זי וואוינט אין קעלער אין דער נעץ, און אויסגעלאשענע אויגן און א געלע הויט האט זי, און ס'איז מיין הארץ א וויסטער קוואל פון ווייסער פליסיגקייט. הער איך אויס דעם דזשען דאברי אלע אינדערפרי, ווייל איך בין א שוואכער מענטש, א קלאג אויף מיר. דאס צווייטע ליד איז דאס סאמע ערשטע ליד וואס איך האב אנגעשריבן, טירטלטויבן.

מיין ליד צום טרויעריגן מיידל. כ'וועל זינגען א ליד צו מיין טרויעריג מיידל אין די דאזיגע ווערטער, אונטער דיינע אויגן וויינען דיינע יארן, צווישן דיינע האר קאלטע לבנה שפריצלעך, וואו זענען די גנבים פון דיינע טעג און נעכט? ווער קען דען דיר באצאלן פאר דיין רייכן אומגליק, פאר דיין טיפן אומגליק? פארוואס האסטו פארטרויט דיין גליק א פאלשער שיף אויפן ים? א פאלשער שיף אויפן ים, טרויעריג מיידל מיינס, גאלדן מיידל מיינס. מיטנאכט-שעה'ן ציטערן צווישן הימל און ערד, הערבסט-ווינטלעך רייסן זיך אויף דיינע האר, און דער רויטלעך-גרינער שלאנג פייניגט דיר דיין גוף. זאָל כאָטש װער זינגען דיר הױך אַ ליד פֿון זינד, טרױריק מײדל מײַנס, גאָלדן מײדל מײַנס. אין די מיטנאַכט-שעהן זינג איך דיר די דאָזיקע סערענאַדע. דורכגעפֿױלטע שאַרבנס צװישן תּבֿואה-בײטן, פֿאַרגליװערטע זיפֿצן הענגען אױף צעהאַקטע בױמער, אָבער מיר איז נעענטער דײַנס אַ זיפֿץ בײַ נאַכט, אפֿשר װעט ער אױף אַ שיף נאָך קומען.

און דאס ערשטע ליד וואס איך ליין הייסט שאול. פלאטער אויף מיין גוטסקייט, לויכט אויף מיין פארנעפלטע גוטסקייט, כ'וועל גיין אין וואלד, אויסשניצן א שטאק און צוריק צום פאטער'ס הויז. פאלן וועלן אלע גרויע תמימות'דיגע פאסטוכער צו דער ערד פאר מיר.

אבער איך אליין האב דאך געבענטשט יעדע שטעגעלע צו אייערע געצעלטן, און קיין איין גרעזל אפילו אויפן וועג ניט צוטראטן. פלאטער אויף מיין גוטסקייט, לויכט אויף מיין פארנעפלטע גוטסקייט, פלאקער אויף אין מיר מיין שלעכטסקייט, ברויז אויף אין מיר מיין ברעגלאזע שנאה, נעם א שארפע האק און קוילע דיין קלאגמוטער ווייב, הארגע אויס דיינע ליבסטע קינדער,

רינגלט ארום דעם וואס פון אקסל און העכער איז ער העכער פון יעדן פון פאלק, קיין ווייב, קיין קינד, קיין גרא האר אין קאפ, נאר איין געדאנק אין קאפ, אייזלען אין שטילן געהארכזאמען יאך, און א האק אין האנט. א האק? ווער האט מיר געגעבן א האק? וועמעס איז דאס בלוט וואס טריפט? זינגט, אידישע מיידלעך, ס'טריפט דאס בלוט פון העלד וואס האט געשלאגן פון אידישע שונאים אין די צענדליגע טויזנטער, און איך אליין גיי צוריק צום טאטנ'ס הויז, רואיג, שטיל, די אייזלען ניט געפונען, ניט אזוי מיינע אייגענע, ניט שטויבט זיך אין דער ערד פאר מיר

דער טאַטע האָט ליב געזאַנג. דער טאַטע האָט פֿאַרשטאָפּט זײַנע אױערן צו יעקבס קול אין געצעלט, זאָל ער דאַװענען. איך און די װעלט זענען צו זינדיק צו װערן דערלײזט. האָט עשׂו שפּאַצירט אױף די פּלײנען פֿון אַ בלאָען מאָרגן, אָן זאָרגן, און געטראַכט ניט פֿיל, אַ קלײן ביסעלע געטראַכט. די װעלט איז זינדיק, האָט דער טאַטע געזאָגט. די וועלט איז זינגענדיג. האט רב יוסף געטראכט פון רבי ישראל בעל שם, אן מורא פאר זינד, זינדיג, זינגענדיגע פרייד. אך דו גאטעניו, כ'דאווען מיט געזאנג, אלע מיינע ביינער טוען זאגן, ווער איז נאך צווישן געטער ווי דו, א גאט, גאט, ווער איז נאך ווי דו. סם פון דייגעס פארשפרייט זיך ניט איבער מיינע גלידער. האט רבי ישראל בעל שם געטראכט פון רב יוסף, אויף די פלוינען פון בלוין מארגן איז ער געגאנגען פאנגען, אך דו גאטעניו פאנגען א געזאנג, כ'האב אייך היינט גארנישט צו באנאכריכטן, כ'האב אייך היינט גארנישט מיטצוטיילן, אויב ס'וועלן זיין פראגן וועל איך אלץ בעאנטווארטן.

שטייט א יונג ביים ראג מיט דעם קאפעלושל אין א זייט און שפייט ווייט א דינעם שפיי. אויפן ברונעם פון טרערן ליגט א הארטער שווערער שטיין. אבער ער ווייסט אז שיני מייק שלאפט איצט אין א בראנזענעם ארון. דער שרעק און דער היטער, דער מלך און געביטער פון ארום און ארום צוועלף גאנצע בלאק, ליגט אויסגעפראנטעוועט און שלאפט. דער מאמע'ס שייטל יאמערט אים נאך א זכות אז ער האט אלטע טאטע מאמע ניט געלאזט פאלן מענשטן צו לאסט, און דעם טאטנס בארד איז פארשעמט אויף די עלטערע יארן, ווייל אלע אלע ווייסן פון ארום און ארום די צוועלף בלאק אז שיני מייק איז געפאלן און שלאפט איצט אין א בראנזענעם ארון. שווערע שלעפ שיפן שניידן דאס קויטיגע וואסער

זענען פארבליבן אויף די בית עלמין'ס פון יענער זייט, האבן זיי זיך ניט געמיהט, ווען דער טאטע מיט די רויטע אויגן האט בכבודיג באזעצט דעם דלות אין הויז מיט זיין געזאנג אוי שולחן א טעבל און כיסא א טשעיר. וויאזוי ער האט ארויסגעחלומט זיין מלוכה, וויאזוי האט ער געוועלטיגט, וויאזוי געהערשט, וויאזוי האט ער פאראונטערטעניגט, וויאזוי פאריאכט, זיין פיצל וועלט ביז אפילו צום הויז פון געזעץ מיט א גרינע לאנטערנע. דער מאמע'ס פארזשאוועטע בענטשלייכטער, דער ארעמער שבת אין הויז, די פייכטע ווענט, דעם טאטנ'ס בארד און דער מאמע'ס שייטל, האבן זיי דען געוואוסט אז אונטער איין דאך וואוינט א קעניג וואס האט געקעניגט און געקעניגט, געשאלט און געוואלט, ביז ער איז געפאלן פון א שונא'ס האנט?

נאַכט, זײַ שטיל צו מיר. נאַכט, זײַ שטיל צו מיר, שטילע נאַכט. נאַכט, זײַ לאַנג צו מיר, לאַנגע נאַכט. מיט מיר אונטער דעם צודעק, זײַ שװײַג צו מיר, שװײַגע נאַכט. איך װעל עס דרײַ מאָל איבעריבערן, העכער פֿון דער מורא זינגען. היימליך איז מיר דער גרויל פון דיינע קעצלדיגע אויגן אין אלע טונקלען, ליב איז מיר די שרעק פון דיינע מיליאסן רוישן אין אלע ווינקלען. די מאמע איז א מערדערין, איר ארט נישט וואס א שאטן שארפט א מעסער און וויל מיך קוילן. זי איז אוועק אין טאטנ'ס בעט, און איר ארט נישט וואס מארגן וועט מען מיך געפינען א דערווארגן. ארט מיך אויך נישט, ארט מיך נישט, ארט מיך אויך נישט, ארט מיך נישט, ארט מיך אויך נישט. דורך דער שמאלער סטעזשקע, נאכט, זיי קום צו מיר, צו מיר אין פענסטער אין נאכט זיי קוק צו מיר, קוקע נאכט. א רויטער הירש. איך האב געזען א רויטן הירש ביי א שטילן בוים, א חלום האט אים צוגעבונדן.

משה לייב'ס קול. די צוויי לידער זענען געווידמעט צו משה לייב האלפערנען. אין תרשיש שטייט א גילדענע שטייג. אין שטייג זיצט א מענטשל און ווייזט אלעמען א פייג. ער עסט מערן-צימעס

כרעמזלעך, געהאקטע לעבער און שנארכט א ניגון דערצו. אדלער פאנג, לעבעלאנג, איך בין האצמאך צינגעטאנג. און אז די תרשישע דעכער ווערן מיט שטערן באקרוינט, שפינט די נאכט מיט א שלאף-וועב דאס זינגעדיגע מענטשל ארום. דעמאלט קומט א בת מלכה די גרויס פון א שפאן און קיצלט וואו מ'דארף דאס אידל מיט א פעכער פון געזאנג.

איך בין האָצמאַך צינגעטאַנג. אַוועק דאָס בת-מלכּהלע, די נאַכט, די שרעק. דער חכם זיצט אין שטייג אַליין, ער דומעט, טראַכט און חשבונט. קומט דער טויט צו שפּאַנען און גיט אים שלום. אָ, לעבן מיינס, מיין בלוטיג געוויין, וואָס לאָזטו מיך איבער אין דער נאַכט אַליין? גריסט דער טויט אים מיט געזאַנג, שלום, האָצמאַך צינגעטאַנג.

כ'וואלט זיך גערן דרייצן מאל געטויפט ווען די גוים וואלטן אויך נישט געסארכעט. וועל איך דא וואכן איבער דיר און דיך פארוויגן לו לו. שליסט ער די אויגן און פון טויטן שלאף רו נעמט ער ווארפן גליאיקע ווערטער. זיי פרעסן שטיקער פלאדן איצטיקייט. מיר האבן זיי שטענדיג צוגעטיילט דעם לויתנ'דיגן שפעטער. די זיידן שטריימלדיגע פאררעטער. די שטינקעדיגע געטער פון מיין אידישער גאס.

און אז פאלט א שניי געשעט איינס פון צוויי, אדער ס'ווערט ווייס די וועלט, אדער ס'ווערט אייז די וועלט, אדער ביידע. סיי ווי, דער זיידע ווינטער קומט צו היפן אויף א שליפן. קאפמייסטער, איך מוז דיר איבערשלאגן, דו האסט אויפגעעפנט דעם גאנצן צאפן פון בערלאפן ביז פראגן, מיט אזעלכע באנאליטוטן וועסטו מיך אינגאנצן אוועקקאפוטן.

אידישע ווארט, דאס איז דאס ערשטע ליד וואס איך ליין פון מיין בוך געדענק לידער וואס איז ארויס אין נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿערציק. ס'אידישע ווארט בליט אויף א מאנדל שטעקן, און יעדע ברכה איז באטאמט, יעדע קללה איז געגראמט. יעדער ווארט טוט שמעקן, יעדער ווארט טוט טריפן, און יעדער ווארט איז באזאפט מיט באבעשאפט. אָ, געטרייע לאנדשאפט פון אמאליקייט אין א זאמדיגן מדבר! אין א מדבר בליט א מאנדל שטעקן און אויף אים שפראצן אידישע ווערטער.

דאוויי היינט נישט טראכטן. האסט שוין אמאל געזען אזא וועלט מיט אזויפיל לויטערע פראכטן? כ'וועל דיר דערלאנגען א פראסק אויב וועסט היינט אויסקוועטשן א געדאנק. קראנק ביסטו היינט צו לעבן? לעב מיט אלע דיינע איברים אין אטעם זון ווי א פליג.

גלעט די בלום, וואָלקנדל רעגן, פֿריש אויף די וועגן, טרינק אָן די ערד. נתן, באַלד פֿאַלט צו די נאַכט, לאָמיר שלאָפֿן אומגעחלומט און אומגעטראַכט ווי די פּויערמלעך. לאָמיר הײַנט אַוועקלייגן די לייטער און לאָמיר נישט הימלעווען, זאָלן מלאכים קלעטערן אַראָפּ און אַרויף, אַרויף און אַראָפּ. לאָמיר כאַפּן אַ כראָפּ און אַ שנאָרך. און זיך אויפכאפן אנטקעגן א צעפלאמטן מזרח מיט דעם געזאנג, דיי דאנע דיי, דיי דאנע דיי. כ'וועל דיר ברעכן א ביין אויב וועסט ס'ניגונ'דל נישט פארשטיין. טאמער וועסטו עפעס דערלייגן א ווארט אדער אפילו א נאס, ס'וועט מוזן זיין אזוי פשוט ווי דאס, דיי דאנע דיי. פאראן אזעלכע שטייגער לייט וואס טראכטן א יאר מיט א מיטוואך, און דער קאפ ווערט ביי זיי הייליג, אבער דער גאנצער גוף בלייבט שטויב פון שטויבן. זיי קוקן אריין אין א ספר, און די אויגן גלאצן באלד ארויף אויבן, אבער די פיסלעך מיט די הענטעלעך זענען נאך ביי זיי עפר ואפר, און איבערן גארטל

אָט ווי איך דערצייל דיר אַזוי האָט עס פּאַסירט, כּעלות, ווען איך האָב מיטן וואַלד שפּאַצירט, זע איך ווי דער מאָרגן גייט אויף אין דער קרום, און די גאַנצע יצירה איז ברוגזלעך שטום. די ביימער שטעלן זיך מיט די זייטשע-מוחלס צו מיר. די פייגל הערן מיין גוט-מאָרגן און גיבן זיך נישט קיין ריר. אַ העזל קוקט מיך אָן ווי אַ יידענע אַ מרשעת.

כאפ שוין ליבערשט די פיס אויף די פלייצעס און טראג זיך אפ, נחמן, וואס טויג עס אז די גאנצע וועלט איז ברוגז? ווייס איך דאך אז די וועלט איז צון א מענטש געגליכן, ווייל אלס וואס וואקסט און אלס וואס פליט און אלס וואס טוט קריכן וויל נעבעך זיין. גיב איך זיך אזוי א זאג אויף קאטאוועס, וואס איז דען די וועלט? אן איינבילדעניש, א פארבלענדעניש, א רגע'דיגע פארביי'יקייט, אן אויסגעטראכטע נישטזייאיקייט, און אזויערנאך האב איך דער גאנצער יצירה דערלאנגט אין דער זיבעטער ריפ. אן אלטער בוים האט געטאן א כליפ. ס'האט מיר טאקע גלייך פארקלעמט ביים הארץ, אבער ס'איז געגאנגען א גאנג. מיט א כח א פארבארגענעם האט דער גאנצער וואלד גענומען זיין און זיך מארגענען. די ביימער האבן צוריק אויסגעדרייט די פענעמער צו מיר, די פייגל האבן געטשוויטשערט, דאס העזל האט זיך צעשמייכלט, דער טרונק וואסער אין קוועלכל האט זיך געבעטן מיט הארץ נחמן, מאך א ברכה איבער מיר, און די בלומען האבן זיך געגעבן א צעבלי ווי אין גארטן עדן, א קרא האט זיך צעלאכט ווי א קינד, און דער גאנצער ברוגז האט געטאן א פארשווינד, און איך האב ווייניקע לופט געשעפט. און אַלץ האָט געלאַכט, און אַלץ האָט געלעבט, און ס'האָט זיך צעטראָגן אַ פֿריידיקער געשריי, ווער איז אַ פֿאַרבלענדעניש? ווער איז נישטאָ? מיר זענען דאָ! דאָ! דאָ! און אָט אַזוי האָט אַ ברוגזע וועלט זיך צום מאָרגן צעשטראַלט און צעהעלט, און ס'איז געוואָרן אַ קוויטשעריי, אַ געשרייעריי, אַ קוויטשעריי פֿון קולי-קולות, מיר זענען דאָ! דאָ! דאָ! מיר זענען דאָ! דאָ! דאָ! אַז איך האָב זיך שױן אױך אַװעקגעשטעלט אין מיטן װאַלד, און מײַן קול האָט זיך װי אַ שופֿר צעשאַלט, װעלט, איך שװער דיר, בײַ דער מאָרגן-שעה, װעלט, דו ביסט דאָ! כ'האָב זיך דערהונגערט ביז צום טעם פֿון ברױט מיט פּוטער, אין גופֿיק טראַכטן, כ'בין געגאנגען און מיין גוף איז געגאנגען מיט מיר, און ס'איז נישט געווען קיין איין געדאנק וואס האט נישט דורכגעשטראלט מיין הויט און ביינער. כ'האב געקלעטערט און מיינע פיס האבן געקלעטערט מיט מיר, און איטליכע מחשבה האט געגליעט מיט וואונדערליכע וואכיגקייט. און אז ס'איז צוגעפאלן די נאכט, האב איך זיך דערהונגערט ביז פיסנע ברויט און געטראכט האב איך מיט פרייד איינציק אין דער פֿינסטערניש, באַזונדערע איינציקייטן וואָס שלעפֿערן איין, און וואָס טאָמער זענען זיי הייליק, פֿאַרהייליגן זיי און פֿאַרדרימלען פֿיס און הענט און קאָפּ. און הײַנט האָב איך זיך אויפֿגעכאַפּט אַ הונגעריקער, און אויפֿן ניכטערן מאָגן האָב איך אָנגעהויבן פֿון סאַמע גאָרנישט, און דער טאָג איז אויך געוואָקסן פֿון כּמעט גאָרנישט, פֿון שוואַרץ און קוים-קוים בלוי. און איך האָב מײַנע טונקלע גלידער באַפֿױלן יהי אור! און מיר בײדע האָבן געקראָגן ליכטיקע פֿליגל, איך און דער טאָג, און בײדע זענען מיר געװאָרן אײנס, און בײדע האָבן מיר געדאַװנט אױפֿן קול, װי גוט זענען דײַנע געצעלטן! אַ מאָל דאַכט זיך מיר, כ'האָב עס אַלץ אױף דער האַנט, און מיט אַ מאָל. גיט זיך עס א פארהויל און א פארמאך. פארשטייסט נתן מיר איז פלא גאר א סך. כ'וויל דאס מויל נישט צוזאמעפירן מיטן אייגענעם אויער. מיר ווארפן אויף דעם בן אדם א רוי פארדרימלעניש. מען ווייזט אים די ערד אונטן און העט אויבן א פארכטיג הימלעניש. אבער אינצווישן איז דאך אויך עפעס פאראן. כ'ווייס. מ'רופט דאס דאכט זיך לעבן. ערגעץ גלוסט א פרוי, און ס'פרעדיגט פון ווארעמע באהעלטעניש דאס אפקול פון א מאן. נאר טאמער נעמט זיך עס אזוי אין מיר וועבן, באפאלט מיך א פחד און איך זאג, זעץ יענעם שקאץ, יענעם געדאנק! שלאג אים מכות רצח! יאג אים, פארטרייב! נתן, פארשרייב!

וויינט מיט איין רוף גוף. מיינסט ס'איז פארהאן קנאפ געזאנג אין אזא בענקשאפט? און דאס איז דאך ביסעלע תענוג מישטיינס געזאגט, צווישן הימל און ערד, ביז מ'לייגט שערבעלעך אויף די אויגן. דאס איז דאך דער טייערער ניגון פון א הארציגן מה יפית. דו ווייסט גאנץ גוט ווי אויסגעמארעט מיין גוף איז, נאר ס'וויינט מיר דאס הארץ פארן ביסל פארגענאכעס.

שטעלט אים אפ א אידל אין גאס, האסטו געזעהן דאס צויבער פאס? אוודאי וואדען, אוודאי וואדען, אלץ געזאן און אלץ געזען. אליין געזען דאס צויבער פאס מיט דעם גילדענעם עפל קוואס. דערציילט אזוי דער רייזעמאן, געיאזדעט מיט וואגן און געיאזדעט מיט באן, אומעטום געווען און געוואן, מיט אייגענע אויגן אלץ געזאן. שטעלט אים אָפּ אַ דײַטשל אין גאַס און זאַגט אים, מאַג איך איהנען שטעלן אַ פֿראַגע? זאָגט דער רײַזעמאַן, אַדעראַגע, מיט דער גרעסטער פֿאַרגענאַגע. מאַכט דאָס דײַטשל אָט אַזױ, האָסטו געזען די קופּערנע פֿרױ? גיט זיך דער רײַזעמאַן בײַ דער באָרד אַ גלעט און זאָגט מיט אַ שמײכל, איך מאַך אַ װעט, אַװדאי װאָדען, אַװדאי װאָדען, אַלץ געזאַן און אַלץ געזען, אַלײן געזען די קופּערנע פֿרױ, װי איך בין אַן אַלטער גױ.

א גוטע נאכט וועלט, געווען געדרוקט אפריל נײַנצן הונדערט אַכט און דרײַסיק, און איך מאך א ספעציעלע באמערקונג ווען דאס ליד איז געדרוקט געווארן, ווייל דאס ליד האט מיר געגעבן אן שום גוזמא ווינציגסטנס, טויזנט דערמאנונגען, ארטיקלען און ווי ס'רופן די ביבליאגראפן אויף זייער לשון און פאזיציעס. א גוטע נאכט ברייטע וועלט, גרויסע שטינקענדיגע וועלט. נישט דו, נאר איך פארהאק דעם טויער. מיט דעם לאנגן כאלאט, מיט דער פייערדיגער געלער לאט, מיט דעם שטאלצן טראט. אויף מיין אייגענעם געבאט גיי איך צוריק אין געטא. וויש אפ, צוטרעט אלע געשמדטע שפורן, כ'וואלגער זיך אין דיין מיסט, לויב, לויב, לויב צוהויקערט אידיש לעבן, חרם וועלט אויף דיינע טריפה'נע קולטורן, כאטש אלץ איז פארוויסט, שטויב איך זיך אין דיין שטויב,

צו מיינע קרומע גאסן, הויקערדיגן לאמטערן, מיינע שמות, מיין סווארבע, מיינע גמרות, צו די הארבע סוגיות, צום ליכטיגן עברי טייטש, צום דין, צום טיפן מיין, צום חוב, צום גערעכט, וועלט, איך שפאן מיט פרייד, צום שטילן געטא לעכט.

און ס'פלאָנטערט זיך אַ קלוג וואָרט אין יעדן פאַרטראַכטן קאָפּ, גאָט, אויף דיין וואָגשאָל פון גוטס און פון שלעכטס, שטעל אַוועק איצט אַ טעלער וואַרעם געקעכטס, אָדער גיב כאָטש אַ וואָרף אַ ביסל האָבער פאַר די מאָגערע פערד. ס'ווערט פינצטערער, די טויטקייט פון דאָרף, אַ גרויזאַמע שטילקייט באַפאַלט די יידישע בערד און איינער אין אַנדערנס אויגן דערזעט ווי שוידערט אויף מיט שרעק א געבעט, אז ס'וועט קומען דער טויט, זאל איך נאר נישט בלייבן דער לעבעדיגער איינער, פארזע מיך נישט מיט מיינע דינע ביינער. צום טאטן. ווען איך האב נאך געשטעלט די ערשטע ווערטער האסטו מיך שוין געכאוועט אויף מענדעלען און פרוגן, ווי וויין געצערטער אין קרוגן איז געווארן פאר מיר דאס אידישע ווארט. גאנץ אפט בין איך געזעסן א פארקלערטער איבער א ליידיג בייגעלע פאפיר

אַװעק זענען שױן די יוגנט-טעג, דאָס לעבן צערונען האָסטו מיט אײגענע װערטער מער געקרעכצט װי געזונגען. אָבער בײַם האַלב-אַרײַנגעדרײטן לאָמפּ און װענט פֿאַרשאָטנט מיט װיגנדיקע געשטאַלטן, האָסטו פֿון מיר דײַן שמײכל נישט געקענט באַהאַלטן. האסט לעבן מיר אוועקגעלייגט דיין קאפ דעם מידן, און ס'האט אויפגעלויכט דיין פרייד און שטאלצער חלום, ס'וואקסט א שרייבער ביי אידן. איז היינט דיין יום טוב, און ס'איז גרייט פאר דיר דער אויבנאן, נאר ס'איז נישט פריידיג, ווען איך גיב זיך א דערמאן אז דיין כיסא איז ליידיג.

טוואָי אויטשעץ, איצע גלאַטשטיין, שטויב איך איצט אַראָפּ דײַן ליידיקן שטול. דו ביסט נישט נאָר טאַטע, ביסט אַ ייִד אין געטאָ מיט אַ געלער לאַטע, און דאָס איז אַ זכיה, דאָס איז אַ גרויסע רבֿותא, שכינתא בגלותא. און יא, אזוי און אזוי, ווען ס'האט אידישליך אויפגעלויכט מיין נאמען אביסל ליכטיג, אביסל טריפיג פון אטלאנטיק ביז פאסיפיק, ווען איך בין געווארן א שרייבער ביי אידן, האט מיין הארץ געצויגן צו שטויבן זיך אין דיין שטויב, צו קושן דיר די מידע טריט, צו גיין א ניט-דערשאכטענער קרבן מיט פארבלוטיגטע און געשוואלענע פיס צו דיר.

שלאָפֿעלע מײַן קרישל, אױף דײַן לײדיקן טעלער טאַנצט אַ גילדן פֿישל. שטערן פֿון אונטערװעגנס באַלײַכט דײַן טאַטנס װעג, די לבֿנה זײַן פֿאַרמעגנס אױפֿן נאַכטיקן געיעג. שלאָפֿעשי מײַן קינד, קושעניו דײַנע אױגן, איבער קלאָגנדיקע חורבֿות איז אַ טײַבעלע געפֿלױגן. דאָס טײַבעלע ביסטו דאָך,

איך האָב דעם פֿרימאָרגן אַװעקגעשאַרט װי אַ גאַרדין און אים צעהאַלבט. אױף אײן זײַט אַ בלױער אַהין און אױף דער צװײטער אַ טונקלער אַהער. אַ קלײנער שנאָבל האָט אָנגעקלאַפּט און זיך צעקרײט מיט טראָפּ. דער קלײנער יעקבֿ האָט זיך אױפֿגעכאַפּט און אַרײַן אין מאָרגן אָן אַ געדאַנקען-קאָפּ. די ברענענדיקע בלעטער האָבן געזונגען, דאָס פֿענצטער האָט געפּלאַצט פֿון אַן אייגענער זון, און געדוכט האָט זיך אים, אַז ער איז אַ האָן אונטער אַ קאָלדרע מיט אַ קאַם אויפֿן קאָפּ. און אין יענער שעה איז נאָך דער האָן נישט געווען קיין ייִדישער. אַ גרויסער חידוש! ער האָט זיך געוואַרעמט אין פֿרייד, וואָס אין יענער רגע איז אַרויסגעקומען אויף דער לינקער זײַט פֿון צײַט. די אויפגעוואכטקייט איז נאך געווען א פארשלאפענע. דאס אפענע אויג איז פארבלענדט געווארן פון ליכט וואס האט געשמעלצט די שויבן. דער טאג האט געבליט אויף די ווענט און געצייכנט ווארימע מאפעס פון רואיגע אינזלען. דער האן איז נאך אפילו נישט געלעגן אין פלעטבוש, נאָר אין אַ װאַרעמען הױף, אין דעם אײגנסטן ערגעץ, און האָט נאָך נישט געהײסן נאָך אַן עלטערפֿעטער, נאָר דער נאַרישער קאַם אױפֿן קאָפּ איז אַרומגעשװוּמען מיט די פֿײַערדיקע בלעטער. דער מאָרגן איז דאָ, מאַך מיך שײן! די זון איז דאָ, מאַך מיך אָנשׂכלדיק שײן! נעם בײַ מיר צו אַלע צױטן פֿון רײד, און מאַך מיך וווּנדערלעך שטום, צעבליִ מיך ווי אַ בלום און גיב מיר די טרויבנדיקע פֿרייד פֿון דער שענסטער נאַרישקייט. גיב מיר דעם זינגנדיקן לאַך, פֿאַרדרימל מיך אין האַלבער וואַך. קליינע פֿענצטער עפֿענען זיך, קליינע קעפּלעך גריסן מיך, מיטן שטאָלצן שנאָבל קלאַפּ איך אָן, דער קליינער יעקב איז געוואָרן אַ האָן. וואזשע דרייסטו זיך ארום מיין וואלוול לעבן פאר'עסיקט פאר דער צייט דער גרויסער יעקב זינגט פון שלאף דער גרויסער יעקב ליגט און חלומ'ט זיך מיט מיר ארום ווי מיט א פליג אט און ער וועט אויף מיר ארויפלייגן עשו'ס לאפע אבער איך בין פלינקער און יינגער און איך פלאטער דורך זיינע פינגער ער איז דער שווערער יעקב ישראל א ליידער א זאגער א זינגער. זיין היינט איז זיין נעכטן, זיין נעכטן איז זיין פאר טויזנט יארן, אבער איך האב היינט געבארן מיין אייגענעם אנהויב. וואזשע דרייסטו זיך ארום מיין וואלוול לעבן, וואס ווילסטו פון מיר מיין שטראף? דער גרויסער יעקב רייסט זיך פון שלאף, זיין הויט איז א אידישע, זיין טאג איז א אידישער,

טויט ברויט, ברויט טויט, ברויט טויט. ס'הילכן אים הילכערס אין די אויערן, עס בויערן אים הילכערס די אויערן. וואזשע דרייסטו זיך ארום מיין פאסקודנע לעבן, וואזשע ווילסטו פון מיר מיין שטראף? דער גרויסער יעקב רייסט זיך נעבעך פון זיין אידישן שלאף. אָ, דו, וואס האסט פארציטערט מיט ראז-בלויע שימער די קאכלעס ציגל פון אט געגנאיבער.

פון דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוק-רעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, פּאָל אַדעמס, פֿון דער פֿירמע